א גוטן ערב שבת, וישלח תשפ"ד. די שאלה וואס מען פרעגט א מענטש ווען מען טרעפט אים, וואס איז דיין דזשאב? דאס איז גורם אז מענטשן פרעגן זיך אליינס, וואס איז מיין דזשאב? א מענטש קומט אין הימל פרעגט מען אים נשאת ונתת באמונה, די אנדערע ליסט פון שאלות וואס שטייט אין די גמרא, און ווען א מענטש לעבט אויף די וועלט פרעגט מען אים אזעלכע שאלות, דאס מיינט אז ס'איז וויכטיג פאר א מענטש צו האבן א געוויסע ענטפער פאר די שאלה. און אוודאי יעדער איינער האט אסאך דזשאבס, ס'דא וואס איך בין מחויב, וואס איך טוה כלפי מיינע קינדער, ס'דא וואס איך טוה כלפי מיין ווייב, ס'דא וואס איך טוה כלפי מיינע עלטערען, ס'דא וואס איך טוה כלפי מיינע חברים, ס'דא וואס איך טוה כלפי גאט, ס'דא וואס איך טוה כלפי צורך פרנסה, צורך הגוף, דאס זענען אנדערע דזשאבס, יא, בתור טאטע איז מיין דזשאב צו זיין א גוטע טאטע, בתור מאן איז מיין דזשאב צו זיין א מאן, און אזוי ווייטער, און אויף וויפיל מען ווייסט קלאר וואס די דעפינישן פון די דזשאב וואס איך האב, אין א געוויסע מינוט, אין א געוויסע קאנטעקסט, אין א געוויסע ראלע. אין א געוויסע סיטואשען איז קען איך עס בעסער טוהן אז איינער ווייסט נישט בכלל וואס זיין דזשאב איז איז אים שווער עס צו טוהן. וואס איז די דזשאב פון א איד וואס לערנט תורה? וואס איז מיין דזשאב? ס'דא אסאך דזשאבס, מען קען לערנען תורה כדי צו וויסן וואס צו טוהן, מ'דארף לערנען הלכות חנוכה כדי צו וויסן וועלכע זייט צו לייגן די מנורה, דארף לערנען כדי צו זאגן א שיעור און מסביר זיין לומדות פון חנוכה. אבער וואס איז די דזשאב פון אזא שיעור פון די זוהר הקדוש? וואס איז בעצם די דזשאב פון די ספר הזוהר? וואס איז בעצם די דזשאב פון די סארט לימוד וואס אונז טוען דא יעדן ערב שבת? און מער בהרחבה די אלע סארט לימוד וואס האט צוטון מיט די סארט לימוד, דארף וויסן וואס די דזשאב איז, וואס וואס איז די וואס פאדערט עס פון אונז, וואס פאדערן אונז פון עס, וואס מיינט עס. איך טראכט, לפחות אין א געוויסע זין. די דזשאב איז די דזשאב פון א ארטיסט, די דזשאב איז די דזשאב פון א פאעט, וואס איז די טייטש? ס'דא אזא תפקיד, ס'דא דאס איז א תפקיד כלל פון א מענטש, מען קען עס אפילו זאגן ס'איז איינע פון די הויפט תפקידים, איינע פון די הויפט דזשאבס וואס א מענטש בתור בשר ודם, בתור וואס ער איז א מענטש א מדבר, א חי מדבר, א חי הוגה וואס טראכט, וואס רעדט, וואס לעבט אין עולם ה. מחשבה, עולם הדיבור, עולם ה, סענס, מען רופט דאס סענס מעיקינג. די דזשאב פון דעם מענטש, פון דעם חלק פון די מענטש, פון די מענטשן וואס האבן אין סאסייעטי אין די קהילה אזא סארט דזשאב, דאס איז זייער דזשאב, ער איז דער וואס זאגט די סארט תורה, ער איז דער וואס טוט די סארט זאך. איז ארויסצוגעבן די סיטועשן די ריעליטי, נישט נאר די געפילן אויך די געפילן, אבער ארויסצוגעבן וואס גייט פאר, אריינצולייגן אין ווערטער, אריינצולייגן אין אימעדזשעס, אריינצולייגן אין אופנים וואס מען קען זיך משתתף זיין אין דעם, וואס מען קען זען אדער רעדן אדער זינגען אדער פארציילן אין מעשות, דאס וואס גייט פאר דאס וואס אונז גייען אדורך אין עולם הזה. נישט ווייל אנדערע מענטשן האבן עס נישט, נישט ווייל ער איז דער וואס פילט עס. ווען ס'קומט איינער, ווי דוד המלך גייט און ער שרייבט א קאפיטל תהילים, און עס פעלט אונז זייער שטארק דאס. דאס הייסט, אונז לעבן דורך פארשידענע מצבים, בכלליות, בפרטיות. און מענטשן ווייסן נישט וואס צו טראכטן, וואס הייסט ער ווייסט נישט וואס צו טראכטן? אסאך מאל א מענטש שטייט אויף אינדערפרי, ער מאכט אויף די צייטונג אדער די אינטערנעט אדער וועלכע פלאץ ווי ער באקומט זיינע נייעס, און מיט די נייעס קומט מיט דעות, ס'איז אלעמאל א דבר פלא, וואס איז די פשט? ס'הייסט כאילו און אזוי מ'קען חוזק מאכן. מילא אינפארמעישן, דו ווילסט וויסן וואס גייט פאר אין אין עזה, ווילסט וויסן וואס גייט פאר אין די מלחמה, דארפסטו וויסן, ביסט נישט דארט, בעטסט איינער וואס איז דארט לאמיר דיר זאגן, סייווי האט ער א דזשאב, ער איז א צייטונג שרייבער פארציילט דיר. אבער אפיניען, וואס צו טראכטן וועגן דעם, וויאזוי עס צו פארשטיין. פארשטייסט נישט אליינס, קענסט נישט אליינס טראכטן, אז דו ווילסט נישט טראכטן, איז טראכט נישט, וואס איז דאס אז דו גייסט בארגן מחשבות פון א צווייטן, דו גייסט בעטן, דו גייסט נישט וויסן וואס צו טראכטן וועגן דעם פאר דעם, אה, האסט געליינט די אפיניענס קאלום, די אפיניענס סעקשאן פון די צייטונג, יעצט ווייסטו וואס צו טראכטן, ס'איז דאך א זייער אינטערעסאנטע זאך, וואס איז די פשט פון דעם? און אוודאי איז דא, ס'איז ריכטיג, די ווארט איז ריכטיג, אז איינער וויל זיין א בר דעת, די ערשטע זאך וואס מען דארף טון איז, קענען מאכן די אייגענע אפיניענס. מען דארף קענען. אז נישט ביסטו דאך נישט קיין בן חורין, נישט ביסטו דאך נישט קיין קיין בשר, קיין בר דעת, קיין מענטש וואס האט א חירות הדעת. נאכדעם צו מען קען עס ארויסגעבן, צו מען קען זאגן וואס מען טראכט פאר א צווייטער איז נאך א שאלה, אבער דאס אז א מענטש ווארט כאילו מען זאל אים זאגן וואס צו טראכטן, דאס איז אוודאי נישט די תכלית. אקעי, אויב עס איז דא מענטשן וואס זיי קענען נישט אליינס טראכטן, מען דארף זיי עס זאגן, אפשר דארף מען זיי טון א טובה און זיי זאגן, כ'ווייס. אבער ס'איז דא א אמת'דיגע, ס'איז דא א אזוי ווי יעדע זאך האט א נפילה-דיגע סיטועשן און ס'האט א מתוקן'דיגע סיטועשן, א מתוקן'דיגע אופן. ס'איז דא באמת א אופן מתוקן, יא? קענסט דאך פרעגן, די זעלבע קשיא איז דאך דא אויפ'ן סידור, רייט? און אוודאי, אזוי ווי איך זאג אלעמאל, דער וואס ער טראכט עס קיינמאל נישט אליינס, אזוי ווי זאגט, איך ווייס, די חזון איש האט געזאגט אז מ'דארף לערנען א משנה, זאל מען קודם טראכטן וואס דו טראכסט אויף די משנה, נאכדעם קוק אין די גמרא, זען צו די גמרא האט געטראכט די זעלבע, אויב דו טראכסט קיינמאל נישט אליינס וואס די קשיא, וואס די תירוץ, וואס די הלכה דארף זיין, יא, מ'לערנט א שאלה פון די גמרא, דארף מען גלייך טראכטן וואס די תירוץ דארף זיין, נאכדעם וועסטו זען די תירוץ, וועסטו זען צו האסט צוגעטראפן, צו האסט נישט צוגעטראפן, וועסט טראכטן פארוואס יא, פארוואס נישט, אבער אז קיין מענטש. נעמט נישט בכלל די מינוט צו טראכטן וואס טראכט איך, דען אפילו ווען די גמרא ווען די מפרשים ווען די אנדערע קומען דיך צו העלפן פארשטייט ער נישט וואס זיי העלפן אים, אקעי דאס איז א דבר פשוט וואס יעדער איינער ווייסט. אבער וואס בעצם געט צו באופן מתוקן באופן וואס איז יא העלפפול וואס געט עס צו וואס טוט עס וואס ער טוט איז און דאס איז א כשרון דאס איז אפשר אפילו נבואה ס'איז אפשר אפילו דארף פאר דעם וואס מען רופט אינספירעישן ס'איז נישט קיין פשוטע זאך וואס ער טוט איז ס'. געט ארויס, ס'לייגט אריין, ס'איז מלבש די סיטועשן אין ווערטער וואס מענטשן קענען עס פארדייען, וואס געט ארויס, נישט אז ס'איז מחדש פילינג, וואס זאג איך, די זעלבע זאך למשל, ס'איז דא א סידור, יא, עס קומט א יום טוב, נו, וואס זאגט מען היינט? לאמיר עפענען א תהלים, זוכן א קאפיטל תהלים וואס פאסט, נו, וואס הייסט? אז דו ווייסט, אין אנדערע ווערטער, דו ווייסט וואס דו ווילסט ארויסגעבן, זאג עס, גיב עס גלייך ארויס, פארוואס זוכסטו וועלכע קאפיטל תהלים, אמאל דא א סיטועשן, מען וויל זינגען עפעס א ניגון וואס האט צוטון מיט דעם, גייט מען אדורך די ליסט פון דרײַסיק ניגונים וואס איז דא אין קאפ, און מען זוכט וועלכע ניגון שטימט דא, נו? כ'פארשטיי נישט. אויב דו גייסט, ממה נפשך, אויב גייסטו זאגן וואס ס'שטייט, איז קוק, כאן אומרים במצב כזה אומרים קאפיטל כך וכך, שוין. אויב דו ווייסט אליין, איז דעמאלטס דארפסטו דאך נישט זוכן בכלל. אויב דו ווייסט אליינס. נו, איז אה... פארוואס דארפסטו בעטן די סידור? יא, וואס טוט אויף די סידור? און אוודאי נאכאמאל ס'איז די זעלבע זאך, ס'דא אסאך מענטשן וואס זיי טראכטן נישט אליינס, זיי האבן נישט קיין פילינגס, איז נישט נישט פון זיי רעדט מען, מען רעדט דאך פון איינער וואס וואלט יא געהאט, האט יא א פילינג, האט יא, די מציאות איז איז יא דא דארטן, אבער עפעס געט צו דעם. ארטיקולעישן די ווערטער וואס א צווייטער געבט און דאס איז נישט יעדע איינער קען דאס טון אז מען דארף אנקומען צו א צווייטן זאל עס טון אדער א מענטש האט א אייגענע נישט אלע חלקים פון די מענטש קענען דאס אליינס טון ס'דא א געוויסע חלק א געוויסע כח נבואה א געוויסע כח ניב שפתים א נביא איז ניב שפתים ער קען ארויסגעבן וואס איז דאס? דאס איז א ספעציעלע זאך, אונזערע פילינגס און די ריאליטי איז איז אז ס'איז רוי, כאילו ס'איז סארס מאטעריאל, ס'איז רוי, ס'איז נישט אויסגעארבעט, ס'איז נישט אין א אופן וואס מענטשן קענען עס עסן, אזוי ווי כביכול אזוי ווי ס'איז דא עסן, יא, ס'איז דא אמ וואקסן, וואקסט ווי? וואקסט ווייץ, וואקסט דא זאלץ, ס'איז דא וואסער, אלע מיני זאכן וואס וואקסן וואס זענען דא אין די נעיטשור אין די טבע. אבער ביז א מענטש זאל עס קענען עסן דארף מען נעמען דעם ווייץ, מען דארף עס צעמאלן, מען דארף עס אקערן, מען דארף עס זייען, מען דארף עס לייגן זאלץ און פעפער, מאכן מתקן זיין, באופן אז א מענטש זאל עס קענען עסן, אז עס זאל זיין מענטשליך, עס זאל קונה זיין א שם אדם, אז אונז זאלן עס קענען נוצן. די זעלבע זאך, די זוהר זאגט ממש דעם משל אויף תורה, דאס איז די חילוק פון איינער זאגט א דרוש תורה, יא, די זעלבע זאך איז דאך דא, דא די תורה, פארוואס דארף מען מפרש'ן, פארוואס דארף מען לערנען די תורה בעצם, פארוואס דארף מען איינער זאל עס צענעמען א רבי זאל אריין גיין אין דעם, איז דאך עס איז שטייט אז עס שטייט שטייט שוין, ניין. אבער וואס עס שטייט זאגט די זוהר, אז איינער זאגט איך וויל נישט קיין איך וויל נאר וואס עס שטייט איך וויל נישט טיפער איך וויל נישט דרש איך וויל נישט סוד, אזוי ווי איינער גייט און ער עסט חיטה סטרעיט, זייער גוט, א חיה עסט חיטה סטרעיט, א מענטש דארף מען זאל עס צענעמען. און די רגע וואס מ'נעמט און פרעגט נאר א קשיא זאגט דער זוהר א מענטש גייט און ער זאגט פון איין פסוק דא אזויפיל פשט רמז דרוש סוד און נאך תורות און נאך תורות און ער פרעגט וואס הייסט וואס שטייט אין די פסוק זאגט דער זוהר דו ביסט אזא נאר אזוי ווי דער וואס גייט אין בעיקערי זעהט ס'דא קעיקס ס'דא קוקיס ס'דא סעווען לעיער קעיקס ס'דא ראגעלעך ס'דא נאש ס'דא אלע מיני פרעצלס, דא פארשידענע זאכן, זאלציגע זאכן, זיסע זאכן, ביטערע זאכן, גרויסע זאכן, הויכע זאכן, נידעריגערע זאכן, לאנגע זאכן, קורצע זאכן, זיסע זאכן, ביטערע זאכן, און ער פרעגט ס'איז דאס אלץ קומט פון די ווייץ? א ווייץ איז א ווייצן. יא, אוודאי. פאר דעם איז דא בעקערס, פאר דעם איז דא מענטשן וואס זייער תפקיד איז ארויסצונעמען פון דעם ווייץ די אלע סארט זאכן וואס מען קען, מיטן צולייגן אביסל פון דא, מיטן מצרף זיין צו דארט, מיטן באקן אויף אזא אופן, מיטן קאכן אויף אזא אופן, מיטן פרעגלן אויף אזא אופן. דאס איז די דזשאב פון די חכמים, פון די. נביאים. אין די זעלבע זין, אזוי ווי אונז זאגן אלעמאל ס'איז דא תורה וואס אינקלודט נאר די חלק השכל, נאר די חלק ה ה וואס די הלכה דארף זיין, און דאס איז נישט גענוג, אונז דארפן תורה וואס אינקלודט די חלק הרגש, די חלק הסטארי, די חלק ה די גאנצע ריאליטי. און פאר דעם דארפן אונז, דאס איז אונזער דזשאב, דאס איז די דזשאב פון דעם שיעור זוהר, דאס איז די דזשאב פון צו זיין אזא סארט מענטש, צו זאגן אזא סארט תורה צו ארויסגעבן אזעלכע סארט ווערטער וואס זיי קענען כולל זיין, נישט מחדש זיין, נישט מחדש זיין, מ'קען נישט מחדש זיין פאר א מענטש אפילו, מ'קען נישט מחדש זיין אפילו פאר א מענטש קיין דעת, דארף מען נעמען דעם דעת, דעם, אונז פארקומען א גאנצע וואך נעמען אונז אריין אינפארמעישן און און פאקטן און מ'דארף נעמען אינפארמאציע, נעמען, דארף נעמען פון די אלע זאכן און מאכן פון דעם עפעס, אזוי ווי דער בעל שם טוב האט געזאגט, דוד המלך איז אריבערגעגאנגען יעדן טאג וואס איז אריבערגעגאנגען אויף אים, ביינאכט האט ער געמאכט פון דעם תהלים, דאס איז. אנדערע לעוועל אנדערע דאס דאס איז געמאכט מענטשליך. און אזוי ווי עס זענען דא אזוי ווי ארטיסט איז דא פארשידענע וועגן עס צו טוהן, איינער קען שרייבן א ניגון איינער קען מאכן מוזיק איינער קען מאכן א פיקטשער איינער קען מאכן א פלעי, איז דא די וועג וואס אונז וואס אונז קענען טוהן איז די וועג פון מאכן א תורה. מצייר זיין עפעס א ציור, פון זינגען עפעס א ניגון, פון פארציילן עפעס א מעשה, און עס פאר עס ווייזן וויאזוי דאס איז אויך ס'איז מ'לייגט אריין די אינגרידיענטס יא, יעדע יעדע שיינע זאך, יעדע גוטע קעיק וואס מ'מאכט, מ'לייגט אריין נאך אינגרידיענטס, און מצרף זיין פון איין זאך צו א צווייטע קומט ארויס, אזוי איז מען מצרף די רעאליטעט וואס אונז לעבן אין, מיט די אינגרידיענטס פון די פרשה, פון די תורה, פון די אלע זאכן וואס אונז האבן גע'ירש'נט במסורה. פון דעם קומט ארויס שיינע שיינע קעיקס שיינע זאכן. און דאס איז א דאס איז א עכטע דזשאב דאס איז א זאך וואס מ'דארף קענען טון. סאו יעקב אבינו איז געבליבען אליינס. וויאזוי קען זיין אז יעקב אבינו זאל בלייבען אליינס? כ'בין געווען פריער, ויפגעו בו מלאכי אלהים, וישלח יעקב מלאכים, ס'דא א פסוק, כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך, ווען ס'גייט א יעקב אבינו, גייען מיט אים די מלאכים. ווי זענען זיי געגאנגען? דא זענען דא מלאכים, און דא זענען דא איין מלאך, חונה מלאך הוי' סביב ליראיו ויחלצם. ס'איז געווען נאר איין מלאך. וויאזוי קען זיין נאר איין מלאך? טייטשט די זוהר. איין מלאך איז די שכינה, ס'איז דא מלאך הברית, מלאך הברית איז טייטש די שכינה, נישט מלאכים, אסאך מלאכים, מלאכים ממש, נאר די שכינה, אבער יעקב האט אריבער געפירט זיין גאנצע מחנה, און ער איז געבליבן ויותר יעקב לבדו. ווען איז יעקב אבינו געבליבען אליינס? ביינאכט, ס'איז געקומען ביינאכט, דעמאלס יעקב אבינו איז מורגל אין דעם סדר, וילן שם כי בא השמש, געבליבן אליינס, דעמאלס איז געווען והנה השם נצב עליו, דא איז ער געבליבען אליינס, און דעמאלס ויאבק איש עמו. אז יעקב אבינו בלייבט אליינס איז אזוי ווי די זון בלייבט אליינס און ער ווערט נעלם ביינאכט, נישט סתם ביינאכט איז ער געבליבן אליינס, ביינאכט בלייבט ער אליינס אזוי ווי אונז לערנען. דאס איז אז מען האט א פאעטישע געפיל צו די מעשה זעט מען אז נישט סתם ביינאכט, יעקב אבינו איז ויזרח לו השמש ווען ס'איז געשיינט די זון דאס הייסט איז געווען קלאר. אבער ביינאכט איז ער געבליבן אליינס אבער ער איז געבליבן מיט אים. און די אינטערעסאנטע זאך וואס שטייט אין די ציר וואס אונז רעדן וואס אויף דעם ציר שטייט די גאנצע פרשה באמת די פרשה פון חנוכה אזוי ווי ס'שטייט וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו הייסט ס'קומט די שר של עשו, מצד אחד שלאגט ער זיך, מצד שני קען ער נישט, ער קען קומען, קען נישט אויספירן, אבער ויגע ויגע בכף ירכו, און אזוי לייגט ער אראפ די מעשה, ס'הייסט וירא כי לא יכול לו. ס'קוקט די שרו של עשו, שרו של עשו וואס טייטשט די נאכט, די נאכט קוקט, די יהי מאורות ברקיע השמים מאורות חסר, די מאור של הלילה, די מאור הקטן איז קליין, אין אנדערע ווערטער עס איז נעלם געווארן די שכינה וואס גייט מיט יעקב, דעם מלאך השם סביב ליראיו, ס'קומט, עס איז מתחלף מיט דעם. איש שרו של עשו. און עם כל זה וירא כי לא יכול לו. זאגט די זוהר ער קוקט אויף די רעכטע זייט פון יעקב זעט ער אברהם אבינו, קוקט אויף די לינקע זייט ס'הייסט ער קוקט אויף יעקב רעכטע האנט זעט ער אברהם, אויף רעכטע האנט פון יעקב איז די טייטש אברהם, ווי יעדער איינער ווייסט, אויף די לינקע האנט זעט ער יצחק, קוקט בגוף יעקב זעט ער אז יעקב'ס גוף דאס איז דער גוף וואס איז מצורף פון אברהם און יצחק ער קען נישט, וואס קען ער יא? ויגע בכף ירכו, זעסט ווייטער ער גייט גייט ער אראפ קוקט ער אראפ אויף יעקב'ס באדי זעט זיין כף ירכו זיין פיס דארט קען ער אים אפ אנרירן. די סימבאל, די מעשה וואס איז געשען צו יעקב אבינו, וואס איז א סימבאל פון א גרויסע מעשה. ס'איז א סימבאל אויכעט פון פון די גאנצע סיטואציע, פון די גאנצע ריאליטי, וואס הייסט זמן הגלות, די מדרש זאגט ויגע בכף ירכו זה דורו של שמד. ס'דא אסאך חסידישע ספרים און תורות וועגן מקובלים, מקובלים האבן געזאגט אז די טייטש ווי אונז זאגן דא, אז יעקב אבינו, יעקב אבינו אליינס, יעקב אבינו'ס גוף. איז א מראה פון כסא הכבוד. אז אין די מדרש שטייט צורתו של יעקב חקוקה בכסא הכבוד. אין אנדערע ווערטער לערנט פון דעם די זוהר אז דו ווילסט זען וואס עס הייסט כסא הכבוד זאלסטו קוקן אויף יעקב. אז יעקב'ס גוף איז אליינס א ציור פון די מרכבה העליונה. און די ציור האט פעסטע חלקים, עס האט פעסטע חלקים ווי זיינע הענט און דריי הענט, זיינע צוויי הענט און זיין גוף, דאס איז אברהם יצחק יעקב, וירא כי לא יכול לו, ווען מען קוקט אויף דעם זעט מען, אפילו אן, אפילו ווען ער איז לבדו, קען מען גארנישט טון מיט דעם, אבער עס איז אלעמאל דא א חלק וואס מען קען יא טון, אלעמאל דא וואס מען רופט א וויק ספאט, ביי די פיס קען מען שוין יא טון. נאכדעם האט ער אוודאי געטראכט אז ער וועט איבערקומען די גאנצע זאך, און לזכר דעם, די די די מקום חולשה איז געבליבן עד היום הזה, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אונז קענען נישט עסן דעם גיד הנשה עד היום הזה, עפעס פעלט אונז מיט דעם גיד הנשה, אין אנדערע ווערטער ס'איז נאך נישט דא קיין קלארקייט.

איך וויל זאגן א חידוש אז דאס מיינט נישט נאר אז כביכול די קדושה האט א חולשה און עס איז דאך די מקור פון די סטרא אחרא די מקור פון וואס ס'דא רע דאס הייסט אז דאס איז א א געוויסע סטראטעדזשי וואס מען דארף זיך לערנען וואס מען דארף פארשטיין וויאזוי דאס ארבעט ס'איז אליינס א חלק פון די מערה פון דבר שבקדושה. הייסט אז אין אזא סארט מצב פון לא יכול לו באופן שלא יכול לו. ס'איז יא דא עפעס א יכול לו. פונקט אזוי ווי ס'ארבעט איין וועג די ויגע בכף ירכו, ארבעט עס די אנדערע וועג אויכעט. און אונז דארפן קענען לערנען די סארט זאך פון בזמן וואס לא יכול לו ויגע הייסט קען מען געבן א ריר די כף ירכו וואס פון דעם כף ירכו איז עד היום הזה. לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה.